זאגט די הייליגע גמרא אין תלמוד דף י ד עמוד א', צוויי שורות פון אונטן, לאמיר צוריק אריינקוקן א מינוט אין די משנה, איז געשטאנען אין די משנה, אלו הן בין הפרקים, די משנה האט אויסגערעכנט פארשידע פארשידענע פלעצער אין קרישמע וואס איז בין הפרקים, וואס איז בין הפרקים, און. תנא קמא האט געלערנט אז בין ויאמר לאמת ויציב הייסט אויך בין הפרקים, רבי יהודה האט געזאגט אז בין ויאמר לאמת ויציב איז לא יפסיק, און אין די ראשונים איז דא א גרויסע שאלה וואס די דין לא יפסיק ווען איך שטיי צווישן השם אלקיכם און אמת, צי לא יפסיק פון רבי יהודה מיינט מען צו זאגן אז ס'באקומט יעצט א דין ווי באמצע,

ער זאגט נאר אז ס'איז נישט בין הפרקים, אדער ס'איז דא ראשונים וואס לערנען אז ניין, דאס איז א נייע דין וואס איז יא הארבער, ווי אונז גיימער זען פון די גמרא איז דא א ענין פון סומך צו זיין השם אלקיכם צו אמת, איז אז ס'איז נאך הארבער ווי באמצע און איך גיי נישט האבן דעם דין פון רבי יהודה אז כ'האב א רעכט עה פון באמצע אין געוויסע פעלער יא צו זיין א שואל אדער יא צו זיין א משיב. זאגט די הייליגע גמרא. אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יהודה דאמר בין השם אלקיכם לאמת לא יפסיק א מענטש זאל נישט מפסיק זיין בין השם אלקיכם לאמת אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן מאי טעמיה דרבי יהודה וואס איז די טעם פון רבי יהודה וואס זאגט אז סהאט נישט קיין דין ווי בין הפרקים נאר אדער האט עס א דין ווי באמצע אדער איז עס נאך הארבער דכתיב שטייט א פסוק והשם אלקים אמת און אז אונז האמער דעם פסוק והשם אלקים אמת האמער דא אן ענין אז השם אלקיכם זאל גיין צוזאמען מיט דעם אמת, סאו וואס אונז האבן יעצט עסטעבלישט אז די השם אלקיכם איז א, די אמת איז א בריק, אוודאי איז אמת ויציב א חלק פון די נוסח התפלה, די נוסח הברכה, אדער די נוסח פון אמת ויציב אדער אמת ואמונה, יא? און דארט קומט עס, נאר וואס דען? איך וויל אויך, ווייל איך האב דעם פסוק השם אלקיכם אמת, השם אלקים אמת, וויל איך ס'זאל אויך דינען אלס א המשך צום השם אלקיכם, פשט איז די אמת האט צוויי פאנקשענס דא, ס'איז א חלק פון קרישמע, און ס'איז א חלק פון די פון ברכת קרישמע פון אמת ויציב אדער אדער אמת ואמונה. דאס ברענגט אונז יעצט צו א נייע שאלה, חוזר ואומר אמת, או אינו חוזר ואומר אמת, וואס טוט זיך א מענטש האט יא געמאכט א הפסק, צו ער האט געמאכט אן אויסגעהאלטענעם הפסק, לויט די ראשונים וואס לערנען אז ס'האט א דין ווי באמצע אז ס'דא פעלער וואס כ'מעג מפסיק זיין, אדער אפילו לאמיר זאגן ער האט געמאכט א אומאויסגעהאלטענע הפסק, באט אין מעטער אוו פעקט האט זיך געטראפן א מצב אז ער האט יעצט מפסיק געווען צווישן השם אלקיכם און אמת, האט ער דאך א פראבלעם, די אמת דארף פאלן רעכטס און די אמת דארף פאלן לינקס, ס'דארף פאלן אויף השם אלקיכם און ס'דארף פאלן אויף אמת ויציב. איז חוזר ואומר אמת או אינו חוזר ואומר אמת אמר רבי אבהו אמר ר' יוחנן חוזר ואומר, יא אז ער דארף טאקע האבן צוויי מאל אמת, ס'זאל דינען פאר די צוויי פעולות וואס די אמת דארף טון. רבה אמר, רבה זאגט אינו אינו חוזר ואומר אמת אז אפילו ער האט מפסיק געווען זאל ער נישט זאל ער נישט איבערזאגן אמת און ווי די פוסקים שמועסן שוין אויס אז די גאנצע שמועס דא איז אויף די ווארט אמת אז מענטשן זאגן אמת אמת דא וואס לייגן אפילו צו אז ווען א מענטש זאגט אמת אמת זעט עס אויס ווי עס איז תרי רשויות ס'איז דא צוויי אמת'ן אזוי ווי מ'טרעפט אויף שמע אז מ'זאל נישט איבערזאגן צוויי מאל שמע אבער ווען און ווען מ'איז דן אויף השם אלקיכם אמת טוט מען אזוי ווי אונז טוהן מיר אז די בעל תפילה זאגט יא איבער השם אלקיכם אמת און די טעם דערפון איז ווייל אונז וויל מיר אונז וויל מיר משלים זיין די ווערטער פון קריאת שמע מ'זאל אנקומען צו רמ"ח קעגן די רמ"ח אברים פון א מענטש. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. ההוא דנחית קמיה דרבה ס'איז געווען א בעל תפילה וואס ער איז געגאנגען וואס נחית נחית איז א לשון פון ירד פון נידערן אונז האבן שוין געהאט אויבן שיר המעלות ממעמקים אז אמאליגע בעל תפילות פלעגן שטיין אויף א נידריגע פלאץ, איז שמעיה רבה האט רבה געהערט דאמר אמת אמת תרי זימני, קען זיין ס'איז געווען מיט א הפסק האט ער האט ער געמיינט אז ער דארף זאגן אמת אמת און רבה לערנט אפילו במקום הפסק דארף איך נישט, אדער אפילו אן קיין הפסק, ער האט געמיינט אז השם אלקיכם אמת איז איין מאל אמת און אמת ויציב איז נאך אמת האט ער צוויי מאל איבערגעזאגט אמר רבה האט רבה געזאגט כל אמת אמת תפסיה להאי, דער מענטש איז אריין אין אזא לופ אז די ווארט אמת לויפט אים אין זיין קאפ אמת אמת אמת אמת, און ער קען זיך נישט ארויסזען דערפון. יעצט הייב מיר אן דא אן אביסל א קאמפליצירטע שמועס, וואס טוט זיך לגבי די פרשה פון פון.

ווייל איך וויל האבן די זכירה פון יציאת מצרים, גיימיר אבער האבן דא אין די גמרא א שמועס אז פארשידענע אמוראים זענען אויפגעקומען מיט אנדערע מהלכים וויאזוי איך זאל האבן זכירת יציאת מצרים ביינאכט, אבער איך גיי נישט דארפן זאגן די פרשה פון ויאמר, זאגט די הייליגע גמרא אזוי. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, כמה מעליא הא שמעתתא, ווי גוט איז די שמעתתא, ווי גוט איז די הלכה, די הלכה וואס אונז גיימיר יעצט הערן, דכי אתא רב שמואל בר יהודה, ווען רב שמואל בר יהודה איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל, האט ער געברענגט פאסט, אמר האט ער געזאגט במערבא, אין ארץ ישראל איז ערבית ווען ס'קומט צו מעריב, זיי זענען גרויסע לומדים, זיי ווייסן אז מ'דארף נישט זאגן די פרשה פון ויאמר, האבן זיי זיך פארגרינגערט, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, זיי האבן געזאגט, זיי האבן אנגעהויבן די פרשה, אזוי ווי א רמז אויף די מצוה פון זאגן די פרשה פון ויאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, אבער זיי האבן אויסגעלאזט די גאנצע פרשה פון ציצית וואס איז נישט נוגע ביינאכט, און זיי האבן אויסגעפירט אני ה' אלקיכם אמת. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט מאי מעליותא, וואס איז די גרויסע גליק פון די, וואס איז די גרויסע גליק פון די, פון די מימרא וואס דו ברענגסט דא פון ארץ ישראל, והא אמר רב כהנא אמר רב לא יתחיל, איך בין מסכים צו דיר אז מעיקר הדין איז נישטא קיין חיוב אנצוהייבן די פרשה פון ויאמר, פארוואס? ווייל לילה לאו זמן ציצית, אבער ואם התחיל אויב א מענטש האט שוין אנגעהויבן איז גומר, אפשר האט עס מיט די פריערדיגע הלכות אז א מענטש זאל נישט לערנען קיין קיין האלבע פרשיות, בכל פנים ואופן האמער דא א קבלה פון רב אז אם התחיל גומר, און די חברה דא איז נישט צו קידוש נישט. צו הבדלה, זיי טאנצן אויף צוויי חתונות, זיי האבן אנגעהויבן אבער זיי האבן נישט גומר געווען, וכי תימא הייסט דו וועסט ווען מיר וועלן זאגן ואמרת אליהם לא הוי התחלה, איך בין נאכנישט אריינגעקראכן אין די עצם פרשה פון ציצית, מילא הייסט עס נאכנישט ווי איך האב אנגעהויבן, והאמר רב שמואל בר יצחק אמר רב דבר אל בני ישראל לא הוי התחלה ואמרת אליהם הוי התחלה דער זעלבער רב וואס זאגט די הלכה האט קלאר מדגיש געווען אז ואמרת אליהם הייסט שוין יא התחלה מילא איז די הלכה וויאזוי די בני מערבא האבן זיך געפירט אין קעגנזאץ צו רב'ס הלכה אז אויב א מענטש האט שוין אנגעהויבן זאל ער נישט מפסיק זיין. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט אז אין דעם קנייטש, מיט דעם קנייטש דינגען זיך די בני מערבא, קסברי במערבא, אין מערבא האט מען געלערנט אז ואמרת אליהם נמי לא הוי התחלה, ס'הייסט נאך נישט קיין עכטע התחלה עד דאמר ועשו להם ציצית, ביז מ'זאגט פרשת ציצית, ממילא. פון זייער הבנה האבן זיי זיך נישט סותר געווען צו רב, ווייל רב זאגט נאר ווען איך הייב אן די פרשה דעמאלטס האב איך א חיוב פון ענדיגן ויאמר, און זיי האבן געלערנט אז ס'הייסט נאכנישט אנגעהויבן. בכל פנים ואופן איז דאך סיי די בני מערבא און סיי פון רב קומט אויס איין זאך קלאר אז מעיקר הדין איז נישט דא קיין חיוב, אזוי ווי אונז לערנען, אז מעיקר הדין איז נישט דא קיין חיוב צו זאגן די ויאמר, און זיי האבן דאך געהאט א ענין פון אנהייבן, אמר אביי הילכך אנן אתחולי מתחלינן, אונז הייבן מיר אויך אן די פרשה פון ויאמר, דקא מתחלי במערבא, ווייל אונז וויל מיר נאכטון אזוי ווי אין מערבא איז געווען די מנהג אז מען האט עטוואס אריינגעטרעטן אין די פרשה פון ויאמר, טוהן מיר אונז עס אויך, וכיוון דאתחלינן, איינמאל אונז הייבן מיר אן, מגמר נמי גמרינן, וועלן אונז שוין אויך ענדיגן, פארוואס? ווייל אונז זעמער נישט מסכים צו די בני מערבא'ס קנייטש אז ואמרת אליהם הייסט נאך נישט קיין אנהייב, אונז לערן מיר אז ס'הייבט הייסט יא א אנהייב, דהא אמר רב כהנא אמר רב לא יתחיל ואם התחיל גומר, פשט איז אונז נעמער צוויי זאכן פון דעם שמארגעסבארד דא, אונז נעמען איינס נעמען אונז פון די בני מערבא נעמען אונז אז מ'האט אנגעהויבן, אז די בני מערבא האבן נישט געהאט קיין חיוב צו ענדיגן ווייל זיי האבן געהאלטן ס'הייסט נישט קיין התחלה, אונז האלט מיר אז די בני מערבא'ס התחלה הייסט יא אנגעהויבן וועגן דעם עלן אונז שוין גומר זיין, ווייל רב האט געזאגט אז איינמאל כ'האב אנגעהויבן האב איך א חיוב פון גומר זיין. פרעגט איצט די גמרא, לאמיר זען איין מינוט, לאמיר זען ווייטער, חייא בר רב אמר, זאגט ער וואס זאגט חייא בר רב? חייא בר רב לייגט צו א קנייטש, און זאגט ער אזוי, ער גייט אין גאטונג פון רב, אז לאו דווקא איך דארף עס שוין אנהייבן, באט אויב הייב איך אן, האב איך א חיוב פון ענדיגן. זאגט ער אזוי, אמר אני ה' אלקיכם, אויב א מענטש האט פאקטיש געזאגט די פרשה פון ויאמר, איז צריך לומר אמת, דעמאלטס דארף ער שוין אויספירן די פרשה פון אמת ואמונה, לא אמר אני ה' אלקיכם, אויב האט ער נישט אנגעהויבן די פרשה פון פון ויאמר, אין צריך לומר אמת, אז די, אין אנדערע ווי ס'זעט דא אויס אז די גאנצע. סיבה צו זאגן אמת, די גאנצע סיבה צו זאגן די פרשה פון אמת ואמונה, ווערט געשאפן מצד וואס איך האב געזאגט השם אלקיכם, אזוי זעט אויס פון רשי, און איך האב א פסוק וואס זאגט השם אלקים אמת, דארף איך יעצט צולייגן דעם עקסטענשאן צו קריאת שמע פון אמת פון אמת ואמונה. אויב אבער האב איך קיינמאל נישט געזאגט די אויב האב איך קיינמאל נישט געזאגט קיין ויאמר, און איך האב קיינמאל נישט געזאגט די השם אלקיכם, האב איך נישט קיין צורך צו זאגן די

קוועשטן וואס איז דא אויף די אויף די גאנצע שמועס והא בעי לאדכורי יציאת מצרים. גאנץ רעכט ביז יעצט ווען כ'האב דן געווען צו איך זאג די פרשה פון ויאמר אדער איך זאג נישט די פרשה פון ויאמר איך האב אנגעהויבן דארף איך ענדיגן איך האב נישט אנגעהויבן דארף איך נישט ענדיגן האב איך נאך געהאט די האופס אז איך גיי יוצא זיין מצות יציאת מצרים ווייל איך זאג אמת ואמונה. יא און דארט שטייט אויך די גאנצע פרשה רעדט זיך פון פון פון זכירת יציאת מצרים עס איז כ'האב נישט קיין חיוב עס צו זאגן בנוסח הקרא ווי אין די פרשה פון ויאמר אבער איך קען עס מזכיר זיין אמת ואמונה אז אין מיין סידור האב איך מצוות זכירת יציאת מצרים אפילו ביינאכט. יעצט וואס חייא בר רב זאגט אויב זאג איך נישט די פרשה פון ויאמר דארף איך שוין נישט זאגן די פרשה פון אמת ואמונה אויך נישט, ווערט נולד א נייע פראבלעם, והא בעי לאדכורי יציאת מצרים, מען דארף זאגן די פרשה פון יציאת מצרים, יעצט וויאזוי איך לערן, דאס איז זיכער אז די גמרא האט געוויסט אז איך זאג אז איך זאג גאל ישראל, די ריטבא לערנט קלאר נישט אזוי אבער אזוי זעט מיר אויס פון רשי, די ריט די אפילו די גמרא אין די קשיא האט געוויסט אז איך זאג די ברכה פון גאל ישראל ווייל זיי האבן געהאט א משנה. בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה, זייט ווען האב איך א רעכט ארויסצושניידן ברכות פון א משנה? אוודאי בלייב איך ווען איך די גאנצע זאך וואס איך בין דן דא יא אמת ואמונה נישט אמת ואמונה איז אמת ואמונה אליין. און די גמרא פארשטייט אז גאל ישראל הייסט נאכנישט קלאר מזכיר געווען זכירת יציאת מצרים און אז איך נעם ארויס אמת ואמונה בלייבט מען מיט א פראבלעם אז איך האב נישט מזכיר געווען זכירת יציאת מצרים. אויף דעם ענטפערט די גמרא אז. על צד אז איך זאג נישט קיין אמת ואמונה, גיי איך עקספענדן די ברכה פון מי כמוך, און איך גיי אריינלייגן מער זאכן, וואס זאל קלאר מזכיר זיין זכירת יציאת מצרים, איז אזוי ווי איך האב דיר געזאגט אין די קשיא, אז אוודאי זאג איך גאל ישראל, און דיין פראבלעם איז נאר געווען אז ווען איך נעם ארויס אמת ואמונה, בלייב איך אן זכירת יציאת מצרים, יעצט זאג איך דיר אז זכירת יציאת מצרים גייט שטיין אין די ברכה פון מי כמוך. לאמיר זען אינעווענדיג. והא לאדכורי יציאת מצרים, יעצט אז דו זאגסט איך דארף נישט זאגן ויאמר, און איך דארף נישט זאגן אמת ואמונה, בלייב איך אן קיין זכירת יציאת מצרים, ענפערט די גמרא דאמר הכי, אוודאי זאג איך די ברכה פון מי כמוך, און דארט לייג איך צו, א מודים אנחנו לך, ה' אלוקינו שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים ועשית לנו נסים וגבורות על הים, ושרנו לך, קומט אויס אז אפילו אז איך זאג נישט קיין ויאמר, איך האב קיינמאל נישט אנגעהויבן, איך האב נישט קיין חיוב צו ענדיגן, איך זאג נישט קיין אמת ואמונה, ווייל אז איך האב נישט געזאגט השם אלקיכם דארף איך נישט זאגן קיין אמת, בלייב איך נאך אלץ מיט מצוות זכירת יציאת מצרים, און אונז קען מען גיין ווייטער. זאגט די הייליגע גמרא אזוי, אמר רבי שמעון בן כרך, זיי האבן געהאט אין די משנה, אמר רבי יהושע בן קרחה למה קדמה פרשת שמע, איז ווי עס איז געשטאנען אין די משנה, איז אז שמע, קודם זאל א מענטש מקבל זיין עול מלכות שמים, און נאכדעם זאל ער מקבל זיין עול מצוות, און די גמרא גייט ברענגען א ברייתא וואס ברייטערט דאס אויס די שמועס אביסל. תניא, האט מען געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן יוחי אומר, רבי שמעון בן יוחי זאגט, בדין הוא שיקדים שמע לוהיה אם שמוע, עס קומט אזוי אז איך זאל קודם זאגן די פרשה פון שמע, און נאכדעם זאגן די פרשה פון והיה אם שמוע, שזה ללמוד וזה ללמד, די פרשה פון והיה אם שמוע, די פרשה פון והיה אם שמוע, די פרשה פון. פון פון והיה איז די פרשה פון שמע איז ללמוד אז א מענטש זאל לערנען וזה ללמד און די פרשה פון והיה איז א מענטש זאל לערנען מיט אנדערן אוודאי דארף א מענטש קודם לערנען אוודאי דארף א מענטש קודם לערנען מיט זיך כדי ער זאל קענען לערנען מיט אנדערע מען קוקט זיך נישט פאר האט מען נישט קיין שיעור. איז רש"י לייגט דא אריין זייער אינטערעסאנטע ווערטער, לאמיר זיי אריינקוקן, וזה ללמד, ולמדתם אותם את בניכם, ואם לא למד תחילה, אז א מענטש לערנט נישט אליין, היאך ילמד את בניו, וויאזוי זאל ער קענען לערנען מיט זיינע קינדער, ס'איז א גוטע עצה פאר אבות ובנים, ס'איז זייער שווער ווען מ'קומט צו אבות ובנים, מ'דארף פארהערן א יונגל און ער האט עפעס א גמרא דארט אין קידושין און דו האסט נישט קיין בחייכם ועמייכם, נישט דו פארהערסט אים, נישט דו פארשטייסט וואס ער רעדט, ס'האט נישט קיין טעם די גאנצע זאך, סאו רש"י געבט א פשוט'ע עצה, אז למד תחילה אז א מענטש זאל זיך פארקוקן, א אנדערע עצה איז לערנען צוזאמען מיטן קינד אז נישט איך פארהער דיך, איך קען דיך נישט פארהערן ווייל איך האב נישט יעצט קיין מצב פון דיך פארהערן, דו לערן מיך אויס, דו לאמיר עס צוזאמען דורכטון און האט עפעס א שטיקל פנים, על כל פנים. והיה אם שמוע לויאמר שזה ללמוד שזה ללמד דארף מען דאס זאגן וזה לעשות, ויאמר רעדט זיך פון א מצוות עשיה, און פון מצוות, און והיה אם שמוע רעדט זיך פון ללמד, פרעגט אונז די גמרא, קודם די גמרא שטעלט זיך אויף די ברייתא, אטו שמע ללמוד אית ביה ללמד ולעשות לית ביה, די פרשה פון שמע האט נאר לערנען, נישט אויסלערנען און נישט טון מצוות, והכתיב ושננתם וואס מיינט לערנען מיט אנדערע, וקשרתם וכתבתם האט עס אלעס, ותו, והיה אם שמוע ללמד אית ביה ולעשות לית ביה, והכתיב וקשרתם וכתבתם, אלא הכי קאמר, בדין הוא שתקדים שמע לוהיה אם שמוע וואס האט אלע דריי, שזה ללמוד ללמד ולעשות. והיה אם שמוע לויאמר שזה יש בה ללמד ולעשות ס'האט צוויי, און ויאמר אין בה אלא לעשות בלבד. פרעגט די גמרא ותיפוק ליה דרבי יהושע בן קרחה, זאגסט יעצט נייע טעמים פארוואס איך האב אויסגעשטעלט די סדר פון שמע והיה אם שמוע ויאמר, די משנה האט דאך געזאגט עפעס אנדערש, רבי יהושע בן קרחה זאגט דאך כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים און נאכדעם און נאכדעם עול מצוות, און די זעלבע זאך לגבי והיה אם שמוע ויאמר שזה נוהג ביום ולילה, ויאמר אינו נוהג אלא ביום, ממילא האסט דאך קלארע טעמים וואס די נייע טעמים. ענטפערט די גמרא אז רבי שמעון בן יוחאי דינגט זיך נישט נאר חדא ועוד קאמר חדא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה און ואחר כך יקבל עליו עול מצוות אזוי ווי ס'איז געשטאנען אין די משנה אזוי ווי ס'איז געשטאנען אין די משנה בשם רבי יהושע בן קרחה ועוד דאס איז די טעמים פון רבי שמעון בן יוחאי משום דאית בה הני מילי אחרנייתא די אלע זאכן וואס האמיר יעצט געזאגט זאגט די הייליגע גמרא ווייטער פארציילט די גמרא א מעשה. א מעשה ווי רש"י זאגט וואס האט פאסירט איינמאל. רב, די הייליגע אמורא רב, משי ידיה, איין טאג משי ידיה, פעלט דא ווערטער? ניין. סאו, אזוי, רב משי ידיה, רב האט זיך געוואשן די הענט, וקרא קרישמע, און ער האט געליינט קרישמע, ואנח תפילין, און ער האט געלייגט תפילין, וצלי, און נאכדעם האט ער געדאווענט שמונה עשרה. סאו דא איז דא צוויי אבוויעס פראבלעמען. קודם לאמיר רעדן די פראבלעם וואס וואס תוס' בארירט, איז די פראבלעם איז אז ואנח תפילין האט ער געלייגט צווישן קרישמע און תפילה. סאו אונז האמיר א הלכה פון גאל ישראל אז א מענטש טאר נישט מפסיק זיין בין גאולה לתפילה, און דא קומט ער דא זעהט מען אז רב, מ'האט געהאלטן ברוך אתה השם גאל ישראל, און ער לייגט זיך תפילין, פארוואס הייסט עס נישט קיין הפסק? תוס' טוט אויף א גרויסע גרויסע חידוש אז אז תפילין איז אלץ א ענין פון עול מלכות שמים און די גאנצע ענין פון תפילה סיי קריאת שמע סיי תפילה ווערן ביידע אנגערופן מיט עול מלכות שמים ממילא לייגן תפילין כדי צו קענען דאווענען מיט תפילין הייסט נישט קיין הפסק דאס איז איין מהלך די אנדערע מהלך פון תוס' איז אז מ'קען זאגן אז אז רב האט נישט געמאכט קיין ברכה ער האט סתם געגעבן א טו אן די תפילין און נאכדעם נאכן דאווענען האט ער געגעבן א שאקל האט ער געגעבן א שאקל ממשמש אויף די תפילין אזוי און דעמאלטס האט ער געמאכט די ברכה, און תוס' זאגט אז מען טרעפט למשל ביי א טלית אז א מענטש האט ידיו מטונפות און ער קען נישט מאכן קיין ברכה, אדער א מענטש קומט ארויס פון בית הכסא מעג ער אנטון דעם טלית, און נאכדעם וואס ער וואשט זיך די הענט דעמאלטס וועט ער מאכן די ברכה, אזא מהלך האט תוס'.

אבער תפילין איז א חלק פון תפילה, איז א חלק פון פון עול מלכות שמים, דאס יא, דאס איז בערך פון אויסווענדיג דברי התוספות. סאו, אונז האמיר געקאווערט די פראבלעם פון מפסיק זיין בין גאולה לתפילה, באט דא דא נאך א פראבלעם, וואס איז די פראבלעם? אז וואס איז די סדר הדברים? יא, לייבי, וואס איז געווען די סדר הדברים? ער האט געוואשן די הענט, ער האט געליינט קרישמע, און נאכדעם האט ער געלייגט תפילין. און נאכדעם האט ער געדאווענט שמונה עשרה. איז סאו אונזער טשעלענדזש דא איז פארוואס לייענט ער קרית שמע פאר תפילין? צום באלד זעהן די גמרא ס'איז זייער הארב, א מענטש דארף קודם אנטוהן תפילין און נאכדעם דארף ער לייענען קרית שמע. פרעגט די גמרא והיכי עביד הכי פארוואס לייענט ער קרית שמע פאר תפילין והתניא אונז האבן געלערנט א ברייתא החופר כוך למת א מענטש בקבר החופר החופר כוך למת בקבר א מענטש גראבט א א כוך וואס איז געווען אזא מין מקום קבירה פאר א מת אין א מערה פשט איז ער איז עוסק במצוה, זאגט רש"י יא, ער איז עוסק במצוה, ער פארעט זיך מיט א מת, איז פטור מקרישמע מן התפלה מן התפילין ומכל המצוות האמורות בתורה, פטור פון אלע, הגיע זמן קרישמע, זאגט די ברייתא ווייטער, עולה, דעמאלטס קומט ער ארויס פונעם קבר, ונוטל ידיו, און ער וואשט זיך די הענט, און מניח תפילין וקורא קרישמע, און מתפלל און ער דאווענט, סאו פאר, אונז גיימיר פרעגן קשיות, זאגט די גמרא הא גופא קשיא, די ברייתא אליין שטימט נישט, רישא אמר פטור, אז ער איז פטור פון אלע מצוות, און סיפא זאגסטו ווען עס קומט די זמן דארף ער עס טון, וסיפא חייב, וואס איז פשט? ענפערט די גמרא לא קשיא, סיפא בתרי ורישא בחד סאו מ'רעדט דא אזוי, די מענטשן זיי האבן איין שאוול, מ'רעדט פון, יא, אין אנדערע, נאר איינער גייט זיך יעצט מתעסק זיין אין גראבן די קבר. איז אז אונז זעמער צוויי מענטשן אז ס'קומט זמן קרישמע דער אנדערע שטייט און קלאצט ער העלפט נישט דא גארנישט ארויס מילא זאגט מען אים חבר לעבן דו נעם דעם שאוול דו גראב יעצט איך גיי גיין ליינען קרישמע ביזדערווייל און באלד עמער זיך אויפטוישן דאס מיינט בתרי נישט אז איך דארף צוקומען צו צוויי מענטשן ווייל די רגע איך דארף צוקומען צו צוויי מענטשן איז יעדער איינער אזוי ווי איינס. איז נישט דא איז דאך איז עס די זעלבע דין ווי חד, פארוואס זאל איך מיך דא ממעט זיין אין די חפירה זאל מען אפשטעלן די מצוה, ביי חד פארשטייסטו אז איך שטעל נישט אפ די מצוה, אויב איך רעד ממש נאר פון איין מענטש, אויב לייגט ער אראפ דעם שאוול, גייט זיך פארשלעפן די מצוה, איז ער א עוסק במצוה און איז פטור במצוה, על כל פנים די גמרא האט געמאכט סענס פון די ברייתא, יעצט קומט מען צוריק צו אונזער קשיא מכל מקום קשיא לרב, וואס האט רב געטון? רב האט קודם געליינט קרישמע און נאכדעם געלייגט תפילין, דא זעט מען וואס די סדר פון די הגיע זמן קרישמע וואס די סדר איז קודם איז מניח תפילין און נאכדעם איז קורא קרישמע, דאך א באמבע קשיא. ענפערט די גמרא, רב כרבי יהושע בן קרחה סבירא ליה רב וועט לערנען אזוי ווי רבי יהושע בן קרחה, וואס זאגט רבי יהושע בן קרחה? רבי יהושע בן קרחה זאגט דאמר עול מלכות שמים תחילה, קודם ליין איך והיה אם שמוע ווייל ס'איז עול מלכות שמים ואחר כך עול מצוות, מיינט ער דאך געוואלדיג, אונז טוען מיר אויך אויף דעם סדר, אין אנדערע ווערטער אז רבי יהושע בן קרחה דינגט זיך אויף די ברייתא וואס רעדט דארטן פון החופר כוך למת, און ער לערנט אז די סדר דארף זיין אז קודם זאל קומען קרישמע וואס איז עול מלכות שמים, און נאכדעם זאל קומען תפילין וואס איז עול מצוות. זאגט די גמרא, אימר דאמר רבי יהושע בן קרחה להקדים קריאה לקריאה, ווען כ'רעד פון צוויי קריאות, כ'וויל וויסן וועלכע קריאה איך זאל טון, וועלכע עול זאל איך קודם ליינען, וועלכע עול זאל איך זיך קודם מקבל זיין, זאגט ער אז עול מלכות שמים קומט פאר עול מצוות, ווען איך רעד אבער פון די פון די עשי', איך רעד א א א עשיית מצוה פון קרישמע, און א עשיית מצוה פון תפילין, מי שמעת ליה, ווער רעדט איך בכלל? ס'איז בכלל נישט די זעלבע שמועס. קריאה לעשיה מי שמעת ליה, ווי האב איך בכלל, ווי האב איך בכלל אזא שמועס? ותו, און נאך א קשיא, מי סבר ליה כרב שי' בן קרחה, לערנט דען, לערנט דען בכלל רב כרב שי' בן קרחה, לויט וויאזוי אונז וויל מיר יעצט זאגן אז רב שי' בן קרחה האלט אז אז עול מלכות שמים זאל קומען פאר עול מצוות און דאס וועט מיינען אז איך דארף קודם ליינען קריאת שמע און אנלייגן תפילין, כ'וועל דיר ברענגען א אנדערע מעשה והאמר רב חייא בר רב אשי זימנין סגיאין אסאך מאל הוה קאימנא קמיה דרב. אסאך מאל בין איך געשטאנען פארן רב און מקדים און ער איז אויפגעשטאנען אינדערפרי טייטש רשי משי ידיה האט זיך געוואשן די הענט און מברך און ער געזאגט ברכת התורה און מתני לן פרקין און ער האט זיך געזעצט לערנען מיט אונז און תוס' ברענגט פון דא א ראיה אויבן אז א מענטש מעג לערנען פארן דאווענען און נאכדעם איז ומנח תפילין האט ער געלייגט תפילין והדר קרי קרישמע און נאכדעם האט ער געליינט קרישמע זעט מען קלאר אז וואס. וואס זעט מען קלאר? וואס איז די קשיא? סאו דא דא א מורא'דיגע אינטערעסאנטע רש"י, דארום דארף מען אביסל צולייגן קאפ, ס'איז אביסל א טיפע שמועס, באט כ'קען נישט איגנארן רש"י, איי האוו נאו טשויס. סאו רש"י זאגט אז די קשיא איז פונעם מתני לן פרקין. מקדים היה לעסוק בתורה. און רש"י זאגט אז די מעשה לעסוק בתורה גייט זיין עשיית המצוה. א, וואס איז אונזער שאלה? וואס קומט קודם? עשייה? יא? עשיה? אדער אדער אדער אדער אדער קריאה? דאס איז די קריאה פון מלכות שמים. איז אונז האבן געוואלט טענה'ן אז לויט רב שי' בן קרחה וואס רב שי' בן קרחה זאגט אז עול מלכות שמים תחילה ואחר כך עול מצוות איז קודם דארף איך ליינען קרישמע און נאכדעם דארף איך, קודם דארף איך ליינען קרישמע, נאכדעם דארף איך לייגן תפלין, יעצט זעהן מיר דא אז ער האט אז ער האט זיך קודם געזעצט לערנען, זעה איך אז ער נעמט אויף זיך עול מצוות קודם, און נאכדעם גייט ער, און נאכדעם גייט ער צו עול מלכות שמים. אזוי לערנט רש"י, ס'איז מורא'דיג אבוויעס אז עס איז זייער אינטערעסאנט, פארוואס דארף ער עס אזוי לערנען? לערן פשוט, וואס? אז. אויבן האבן מיר געהאט א מעשה אז רב א רב האט קודם געליינט קרישמע און אנגעלייגט תפילין דא האבן מיר א מעשה פארקערט מען פרעגט זעסט דאך קלאר אז ער לערנט נישט רב שי' בן קרחה באט די מהרש"א פני יהושע די ב"ח דא די לאנגע ב"ח דא אויפן בלאט זאגן אלע אז די גמרא ווייל די גמרא גייט יעצט פרעגן לאמיר זען וואס די גמרא פרעגט וכי תימא דלא מטא זמן קרישמע אז ס'נאך נישט געקומען זמן קרישמע און דאס איז די סיבה אז וואס דאס איז די סיבה פארוואס רב ליינט לייגט קודם תפילין און נאך קרישמע, ווייל כ'האב נאך נישט זמן קרישמע, תפילין און קרישמע האבן די זעלבע זמן. מילא אויב לערן איך אז די קשיא איז פארוואס לייגסטו קודם תפילין איז משא כ איך רעד ווען איך קען אנהייבן. אויב לערנסטו אז די גמרא'ס קשיא איז אז זעהסט דאך אז רב לערנט אז תפילין קומט פאר קרישמע, וויאזוי פארענטפערסטו דאס? וכי תימא מדלא מטא זמן קרישמע, וועגן דעם לייג איך קודם תפילין? ס'איז די זעלבע זמן. מילא מוז איך לערנען די קשיא איז פון לימוד התורה. ווייסטו פארוואס איי וועסטו מיר וועלן זאגן אז רב האט אנגעהויבן לערנען לימוד התורה ווייל כ'בין נאכנישט אנגעקומען צו זמן קרישמע. יעצט מאכט די המשך פון די גמרא סענס. גייען מיר ווייטער. כ'וועל עס באלד ארויסשרייבן, כ'וועל עס ארויסלייגן אז דער עולם זאל עס האבן קלאר, ווייל ס'איז אביסל א טיפע שמועס. פרעגט יעצט די גמרא, יא, על כל פנים האמיר א קשיא, אויב רב איז געגאנגען און און ער האט געלערנט פאר די מצוה פון קרישמע, איז פשט איז אז ער לערנט זיכער אז אז אז וואס? אז. יא, שוין פארלוירן דעם חשבון. גייען מיר ווייטער. הא? נאכאמאל, נאכאמאל, לאמיר נישט ווערן מיד. איז לאמ, זאגט רש"י אזוי, מתני פרקין, אלמא מקדימי לעסוק בתורה, דהיינו עשיה דמצוה מקמי עול מלכות שמים. אה, ער האט געלערנט פארדעם. אז ער האט געלערנט פארדעם, איז פשט איז אז ער לערנט אז די עשיה פון מצוות די עשיה פון עול מלכות שמים קומט פאר די קריאה מילא קען נישט זיין אז דו זאלסט לערנען די משנה אז די אז איינמאל ער זאגט אין די משנה אז עול מלכות שמים קומט קודם און נאכדעם און נאכדעם עול מצוות זאל ער זאגן אז די עשיה פון פון פון מיט פון פון עול מלכות שמים קומט אויך קודם. פיין. גייען מיר ווייטער. האט די גמרא געפרעגט, וכי תימא דלא מטא זמן קרישמע, די סיבה פארוואס ער האט זיך געזעצט לערנען פאר ער האט געלייגט תפילין איז געווען ווייל פאר ער האט געליינט קרישמע ווייל ס'איז נאך נישט געווען זמן קרישמע, אם כן מאי אסהדתיה דרב חייא בר אשי, וואס איז די חידוש וואס רב חייא בר אשי קומט דא זאגן, ס'איז א פשוט'ע זאך, ענטפערט די גמרא דאס איז נישט אזא קשיא, לאפוקי ממאן דאמר למשנה אין צריך לברך, אז עס איז נישטא קיין חיוב ברכת התורה, קא משמע לן דאף למשנה נמי צריך לברך, איז למעשה דא א חידוש, פרעגט די גמרא מכל מקום קשיא לרב, ס'איז צוויי קשיות, איינס למעשה האט מען אויבן געהאט א מעשה, ווי רב האט קודם געליינט קרישמע און נאכדעם געלייגט תפילין, און אונז האמיר א ברייתא ביי די מעשה דארט פון עוסק במצוה פטור במצוה ביי די החופר כוך למת, ווי דארט שטייט קלאר אויב ס'איז דא צוויי מענטשן זאל מען קודם זאל מען קודם לייגן תפילין און נאכדעם ליינען קרישמע, און פארשטייט זיך ווי דער מהרש"א לייגט צו אז מכל מקום קשיא לרב, אונז האמיר דא א סתירה פון רב, ווייל רב אליין פלעגט געווענליך יא קודם קודם לייגן תפילין נאכן ליינען קריאת שמע, פארוואס יענע איין מאל מעשה, פארוואס איז ער געגאנגען דעמאלטס און קודם געליינט קריאת שמע נאכדעם געלייגט תפילין, ענטפערט די גמרא שליחא הוא ד עוות, פון איינמאל קען מען נישט פרעגן קיין קשיות, ס'איז געווען אן אויסנאם פון א מעשה, דער רב האט געהאט א שליח וואס האט אים געדארפט ברענגען די תפילין און ער איז פשוט נישט אנגעקומען, אבער מילא עס איז געקומען זמן קריאת שמע האט ער געמוזט ליינען, אבער אוודאי איז דער געווענליכע סדר פון רב געווען אז קודם פלעגט ער לייגן תפילין און נאכדעם פלעגט ער ליינען קרישמע ביז דא איז דער היינטיגער שיעור. בסייעתא דשמיא.